שמואל בית פרק ג', די גרופע מעשה'ס פרקים לערנען אונז ווי נאך שאול איז געהארגעט געווארן הייבט אן דוד צו ווערן די מלך צוביסלעך ביז ער גייט זיין די זיכערע מלך אויף אלע אידן. אונז האבן געזען אין די פריערדיגע פרק ווי אבנר בן נר וואס דאס איז געווען די שר צבא פון שאול ער האט געמאכט איש בושת די זון פון שאול די מלך אונז האבן געלערנט ווי ער האט זיך לוחם געווען מיט יואב דארט ביי די בריכה אין גבעון געווען א מלחמה און ווי ער האט געהארגעט יואב'ס ברודער עשהאל בן צרויה, און סוף האבן זיי געמאכט אזא פיס א אזא פיס קיין שטיקל קענסט רופן א סיס פייער מ'האט געסטאפט הלנצח תאכל חרב, על כל פנים ווייסן אונז יעצט אז ס'דא שאול און דוד, אנדערע ווערטער דוד און איש בושת בן שאול, און זיי האבן ביידער א ביידע א שר צבא וואס בעצם פירט די עיקר מלחמות, מצד דוד איז דא יואב בן צרויה, האט צוויי ברודערס, און מצד שאול איז עס אבנר בן נר. אין די גאנצע תקופה האט דוד געוואוינט אין חברון, דער פסוק אפאר מאל זאגט איבער, דוד האט געוואוינט אין חברון פאר זיבן א האלב יאר, דעמאלטס בעצם איז ער געווען דער מלך, נאר אויף יהודה וואס זייער הויפט שטאט כאילו איז געווען אין חברון, און דער פסוק רעכנט דא אויס אין דעם פרק אז ס'איז געווען א לאנגע צייט די תקופה, דאס הייסט די גאנצע זיבן יאר לכאורה, אדער א חלק פון זיי, און ס'איז געווען די מלחמה צווישן בית שאול און בית דוד צוביסלעך אבער זאגט דער פסוק בית דוד האט אנגעהויבן צו געווינען בעצם אונז לערנען די מעשה שטייט נישט פונקטליך יעדע בעטל וואס איז געווען צווישן שאול און דוד פונקטליך שטייט נישט ס'שטייט די גרויסע מעשות און אז באופן כללי האט דוד געהאט דער אויבערהאנט און דער פסוק רעכנט אויס קינדער וואס דוד האט געהאט אין חברון זעקס אנדערע קינדער פון זעקס אנדערע ווייבער אחינועם געהאט א זון אמנון כלאב פון אביגיל אבשלום געווען בן מעכה וואס איז געווען א טאכטער פון תלמי בן מלך גשור, אדוניהו בן חגית, שפטיה בן אביטל, יתרעם, איז געווען א זון פון עגלה, פרטים פון יעדע זאך קען מען חוקר זיין, דאס איז א כלל ס'איז געווען די תקופה פון חברון האט ער געהאט די זעקס קינדער פון די זעקס ווייבער. יעצט גייען אונז לערנען בעצם ווי די מלחמה ענדיגט זיך, די פרק, אין די נעקסטע פרק גייען אונז לערנען ווי צום סוף ווערט די טאטאלע כניעה, די. נצחון אינגאנצן פון דוד אויף שאול, וויאזוי איז עס געשען? דורך דער אבנר וואס ער איז געווען בעצם דער ראש, דער כאילו דער גבאי, יא, דער שר צבא וואס ער האט געווען די אחראי אויף די גאנצע מלכות פון איש בושת בעצם. איז אונז לערנען א פסוק, ס'פעלט רוב פון די מעשה, אבער די מעשה וואס אונז קענען פארשטיין, מיט שאול האט געהאט א פילגש, ס'האט געהייסן רצפה בת איה, אונז גייען זי נאך טרעפן שפעטער נאך אין די מעשה, און ס'זעט אויס אז אבנר האט איר גענומען האט איר בועל געווען, צי האט איר גענומען, ער האט עפעס געטון מיט איר, און. איש בושת איז געווען ברוגז אז עס איז אסור מען טאר נישט נעמען די פילגש פון א מלך אונז גייען לערנען שפעטער אבשלום סא ס'הייסט אזוי ווי א מרידה כאילו על כל פנים און ער שרייט אויף אים מדוע באתה אל פילגש אבי און אבנר האט זיך נישט געלאזט איז טאקע אפיציעל די קעניג אבער ער האט געדערמאנט פאר די קעניג אז צו קעניג לעבן די רבי ווייסט אז ווען נישט די גבאי איז ער גארנישט יא סא יא דו ווייסט אז ווען נישט מיך איז שאול געענדיגט איז דו גייסט מיך אנהייבן צו טראגן נאך עבירות פאר פרוי וואס איז די מעשה. בקיצור שטייט לא יכל עוד אבנר להשיב, איש בושת האט נישט געקענט ענטפערן פאר אבנר ער האט מורא געהאט, ס'הייסט ער האט אים שטיל געמאכט אבער ס'איז ווייטער געווען א פראבלעם, יעצט די מעשה זעט אויס איז גורם געווען אז אבנר זאל מחליט זיין אז ס'איז שוין נישט קיין וועג ער ארבעט מער נישט פאר איש בושת ער גייט אריבער צו דוד, און ער האט געזאגט ער זעט דאך אז די אייבערשטער האט געשוואוירן פאר דוד אז ער וועט אוועק געבן די מלכות פון בית שאול צו געבן צו בית דוד, זעט אויס ער האט אויך פארשטאנען אז עס פארלירט זיך די מלחמה, און רוב מענטשן זעט אויס האבן אנגעהויבן צו האלטן מער פון דוד ווי פון איש בושת. האט ער פארשטאנען אז עס איז א קלוגע זאך אריבער צו גיין אין א צייט, איז שיקט אבנר א שליח פאר דוד, ער זאגט קוק, מ'גיי לאמיר כורת זיין ברית, לאמיר מאכן א דיל, איך וועל ארבעטן פאר דיר, איך מוז ברענגען אלע אידן זאל ארבעטן, זאל זיין מכיר זיין אין דיין מלכות, און דוד זאגט מסכים אוודאי, קום אריבער, דוד האט אלעמאל געארבעט מיט דרכי שלום וויפיל ער קען דיפלאמאטיש, מסכים ער קומט אריבער, אבער דוד זאגט אים איין זאך בעט איך דיר, ס'איז דא מיכל בת שאול, מיכל, אונז געדענקען מיכל, שאול האט געגעבן מיכל א ווייב פאר דוד, נאכדעם געווען ברויגז ער האט איר אוועק גענומען, און געגעבן פאר א צווייטע מענטש הייסט פלטי בן לייש. און דא שטייט דא פאלטיאל בן לייש, זאגט דו ווילסט קומען צו מיר האסט איין תנאי, גיב צוריק די ווייב וואס שאול האט מיר גע'גנב'עט מיין ווייב. האבן זיי מסכים געווען זעהט אויס, און איש בושת, דוד האט אפילו געשיקט מלאכים צו איש בושת דירעקט אים פאדערן אז ער זאל אים צוריק געבן מיכל. וכך הוה, האט איש בושת געשיקט און האט צוגענומען פון איר נייעם מאן פאלטי בן לייש, און שטייט די פסוק אז פאלטי גייט איר נאך הלוך ובכה אחריה, ער איז נאכגעגאנגען וויינעדיג אזוי, מען נעמט אים צו, זיין ווייב, ס'נישט געווען זיינס לכתחילה, אבער געגעבן אים, ביזדערווייל איז עס געווען זיינס, נעווער מיינד. אינמיטן אבנר האט אים געזאגט גיי צוריק, ביז בחורים, בחורים איז געווען א פלאץ, מ'גייט נאך טרעפן דעם פלאץ שפעטער, איז גיי צוריק, און ער גייט צוריק, בקיצור, מען נעמט צוריק צוריק מיכל, און מיכל גייט יעצט צוריק ווערן דוד'ס ווייב. יעצט אבנר ביזדערווייל איז געווען א פאליטיקאנט, ער גייט ארום צו אלע זקני ישראל און מסביר, קוק דוד איז א בעסערע מלך, ענק האבן אלץ געוואלט דוד זאל זיין די מלך, ממילא די אייבערשטער האט אפילו געזאגט דוד זאל זיין די מלך, ס'הייסט מסתמא זיי האבן געוואוסט אז די אייבערשטער זאגט א נבואה פאר שמואל אז דוד זאל זיין די מלך, איז געגאנגען צו בנימין, בקיצור זיי האבן אלע אנגעהויבן צו מסכים זיין אז דוד זאל זיין די קעניג, קומט ער אן ביז דוד המלך אליינס, און ער קומט מיט צוואנציג לייט, צוואנציג סאלדאטן, צוואנציג מענטשן, און דוד האט זיי געמאכט א סעודה, און ס'הייסט כאילו א שלום, ער גייט זיך נכנע זיין צו דוד. ביז דערווייל האט אבנר געזאגט, אקעי, שיין געווען, יעצט לאז מיר, איך ארויס פארן, אוועק גיין, איך גיי ארבעטן מער אויף אויף אלע אנדערע מענטשן אז זיי זאלן מסכים זיין כורת זיין ברית צו מאכן פאר דיך די מלך. איז גייט ער, ער שיקט אים בשלום און ער גייט. יעצט יואב איז געווען ערגעץ אויף א מלחמה אינדערמיטן, פאר א גאנצע צייט יואב איז געווען אביסל אינדעפענדענט, ער האט געפירט זיינע אייגענע מלחמות מיט זאכן, אבער פארשטייט זיך די מלך גייט נישט ארויס פאר יעדע מלחמה, איז יואב געווען אויף מלחמה, ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז געווען די גאנצע זאך מיט אבנר, מען האט אים געזאגט פאר דעם אז אבנר בן נר געקומען, מ'דארף דאך געדענקען אז אבנר האט געהארגעט זיין ברודער עשהאל? ער איז געווען זייער ברוגז, ער זאגט וואס איז דאס, וואס האסטו געטון, האסט געברענגט אבנר, דו לייקסט אים, דו ווייסט נישט, דו מיינסט טאקע ער קומט בשלום, ער קומט דיך דא נארן, ער קומט דיר שפיאנירן, זעהן ווי מען גייט און ווי מען קומט, באלד וועט ער אונז קומען מנצח זיין. איז דא זעהט מען איינער אז די גבאים ווילן קיינמאל נישט לאזן נישט דעם רבי'ן מאכן שלום. כל פנים איז יואב גייט ארויס, ער זאגט נישט פאר דוד, ער שיקט נאך אבנר, און ער ברענגט אים צוריק. און וואס טוט ער? האט ער אים אריינגעברענגט, ער האט געזאגט ער גייט ברענגען אין תוך השער עפעס ערגעץ אין א מער אזוי ווי באהאלטענע פלאץ, האט אים געזאגט ער גייט רעדן מיט אים, און האט אים געגעבן א שטעך און האט געהארגעט, ס'הייסט נקמה אויף דעם וואס אבנר האט געהארגעט זיין ברודער עשהאל, האט אים געהארגעט, און דוד האט גארנישט געוואוסט פון די גאנצע זאך, ער האט געהערט פון דעם, האט ער געזאגט נקי אנכי וממלכתי מדמי אבנר, ער האט פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין גוטע זאך אז ער איז געקומען מאכן שלום אין די עולם, ס'איז נישט קיין וועג צו הארגענען מענטשן אפילו זיי זענען געווען זיינע מתנגדים באמת. ער איז געווען זייער ברוגז, ער האט געשאלטן יואב, ער זאגט די קללות, און די דם אבנר בן נר זאל פאלן אויפן קאפ פון יואב, ס'הייסט די שולד בלייבט אויף יואב'ס קאפ, און ער האט אים געגעבן א קללה, אז ס'זאל נישט זיין, ואל יכרת מבית יואב זב ומצורע, ומחזיק בפלך, ונופל בחרב, וחסר לחם, בקיצור, יואב זאל אלעמאל זיין אויף צרות. און נישט נאר דעם, נאר דוד זאגט פאר יואב און פאר אלע מענטשן זאלן רייסן קריעה, זאלן אנטון שקים, מאכן א גרויסע הספד, און זיי האבן געמאכט א גרויסן לוויה פאר אבנר בן נר, דער קעגנדיגער שר צבא, דוד האט עס געמאכט, דוד איז געווען בראש הבוכים, און ער האט געוויינט מיט די גאנצע עולם, און ער האט געזאגט א קינה, אזוי ווי ער האט געזאגט אויף שאול, הכמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות, ורגליך לא לנחושתים הוגשו, אנדערע ווערטער, כאילו מען האט דיך נישט געפאנגען, ביסט געווען א גרויסן גיבור, און האסט געפאלן כנפול לפני בני עולה עס הייסט ער רופט אן יואב דא בעצם דער בני עולה ביסט געפאלן אזוי ווי א פשוטע רויבער א פשוטע גוי נישט קיין סאווירדיגע שר און די עולם האט געוויינט און מ'איז געקומען מברה זיין את דוד געבן אזוי ווי א סעודת הבראה ער זאל עסן ער האט נישט געוואלט עסן ער זאגט ער שווערט אז ער גייט נישט עסן היינט הייסט אזוי ווי מיר האבן געזען פריער ס'איז געווען א ענין פון פאסטן פאר אבילות אזוי זאגט דער פסוק, האט יעדער איינער געוואוסט, די עולם געוואוסט אז ס'איז נישט דוד וואס האט געהארגעט אבנר, זעט אויס ס'וואלט געווען א פראבלעם ווען זיי וואלטן געהאלטן אזוי, נאר טאקע זיי האבן געגלייבט אז ס'איז נישט געווען אים, ס'איז געווען יואב, און דער מלך האט געזאגט פאר עבדיו, דוד האט געזאגט, קוק, ס'איז געווען א גרויסע שר, נפל היום בישראל, ס'איז געווען יואב, אה, אבנר, סארי, איך בין א רך, כ'בין יעצט געווארן קעניג, כ'קען נישט, כ'קען זיך נישט קאנטראלן, יואב איז א שווערע מענטש, אבער דער אייבערשטער זאל שוין צאלן פאר אים, פאר יעדע איינער וואס ס'קומט זיך אים.